שלום עליכם, דא רעדט ישעיה שעפער, ברוך הבא אינעם אידישן קלאנג ארכיוו אויפן נאמען פון פרענסעס בראנד, א פראיעקט פונעם אידישן ביכער צענטער אין אמהרסט מאסעטשוסעטס.

חשוב'ע פריינט. מיט גרויס פארגניגן און פארערונג נעמען מיר היינט אויף דעם ליבן גאסט, דעם באליבטן פאעט אברהם סוצקעווער. מיר זעען אים נישט צו אפט, און דערפאר איז עס פאר אונז א טאפלטער פארגניגן און א כבוד אים היינט מקבל פנים זיין דא אין די אידישע פאלקס-ביבליאטעק צו זיין פופציג יעריגן געבורטסטאג. אויך אונזער ביבליאטעק וועט דאס יאר פייערן אליין איר פופציג יעריגן געבורטסטאג. מיר נעמען סוצקעווערן היינט אויף מיט ווארעמע געפילן, מיט הארציגע וואונטשן פאר ווייטערע קינסטלערישע שאפונג וועלכע וועט זיכער באפרישן דעם אוצר פון דער אידישער שפראך. סוצקעווער איז איינער פון אונזערע יונגע דיכטער.

און איז אים יעדעס מאל בייגעשטאנען, ער איז נישט געבראכן געווארן, ער איז ארויס א געשטארקטער, א דערהויבענער, ער האט תמיד געהאט די וויזיע אז נישט אלעס איז שוין פארפאלן, מען דארף ווידער בויען אויף די חורבות. חוץ א קעמפער איז ער אויך א געבוירענער אפטימיסט, דערפאר שרייבט ער אזוי הויך פון דעם היינט און פון דעם מארגן.

ביי זיין פריערדיגן באזוך אין מאנטריאל האט ער עקזאלטירט גערעדט וועגן יענע יונגע צייט וואס האט זיך דאמאלס, בעת ער האט גערעדט וועגן זיינע דערינערונגען פון יענע יארן, זיך בולט ארויסגעשטעלט א פאעטישע פערזענליכקייט. זינט יונג ווילנע איז סוצקעווער שטארק געוואקסן, ער איז געווארן דער מייסטער און קינסטלער פון דער אידישער שפראך.

צו באגריסן זיין פרוי פריידקע סוצקעווער ווי מיר ריפן זי, היימיש און חבריש און הארציג. שיינעם דאנק אייך.
מיר באגריסן דעם קאנסול פון מדינת ישראל בנימין סענער.

איך וועל מיר ערשטנס ערלויבן צו אנאנסירן דא פארוואס טו איך עס יעצט, ווייל איך בין א פראקטישער מענטש און איך פארשטיי אז יעצט האט איר געדולד און יעצט וועט איר אויסהערן, אז מען וועט אנאנסירן די פאר זאכן וואס זענען קולטורעלע אונטערנעמונגען. ביים סוף וועט איר אנטלויפן, יעצט האלטן מיר אייך פעסט, מיר אנאנסירן דעם מיט דער ערלויבניש פון אונזער גרויסן גאסט וואס וועט זיכער מסכים זיין אויף צו אנאנסירן קולטורעלע אונטערנעמונגען אין דער דאָזיגער קולטורעלער ייִדישער שטאָט, און זאָל ער אַװעקטראָגן אַן אײַנדרוק פֿון דאַנעט, אַז דאָ איז, טוט זיך קולטור אױף טיש און אױף בענק. דער יערלעכער אָװנט פֿונעם ייִדישן װיסנשאַפֿטלעכן אינסטיטוט אָדער פֿונעם קאָמיטעט פֿון ייִדישן װיסנשאַפֿטלעכן אינסטיטוט אין דער שטאָט װעט פֿאָרקומען שבת דעם נײַן און צוואַנציקסטן פֿעברואַר אין אָװנט, אַכט דרײַסיק, אינעם זאַל פֿון דער פֿאָלקסשולע אױף װײַנהאָרן. דער גאַסטרעדנער װעט זײַן זאָסאַ שײַקאָװסקי,

וואס שלום אש האט געשריבן וועגן סוצקעווער. און איך טו עס מיט א כוונה, איר וועט באלד געוואר ווערן די כוונה. זיין בוך לידער ליגט ביי מיין בעט אויפן שלאף-טיש זינט וואכן און חדשים. איך לייען א זייטל און לייג עס אוועק.

אין יידיש און אין העברעיש און אין נאך אנדערע שפראכן, און עס זענען פארשונגען שוין געמאכט געווארן אויף דעם געביט פון סוצקעווער'ס פאעזיע. צו רעדן אין אזא קורצער צייט איז אן אויסגעשלאסענע זאך, אבער דאך, לאמיר פרובירן, לאמיר עס טון. ווען איך וואלט געדארפט, ווי יענער

פארוואנדלט אלע זיינע לעבנס-ערפארונגען אין פאעזיע, און ער איז אריין אין דער אייביקייט שוין אין זיינע יונגע יארן, אויף לאנגע יארן. אט אזוי וואלט איך אין איין זאץ געזאגט ווען מען וואלט מיך געפרעגט, וואס וועסטו זאגן וועגן סוצקעווערן אין איין זאץ? זייער אפט קומט אויס סוצקעווער איז פאנאטיש פארגלויבט אין דעם כח פון ליד, אדער ריכטיגער אין דעם כח פון פאעזיע. ער איז טאקע פאנאטיש פארגלויבט. נישט נאר איבערצייגט נאר פאנאטיש פארגלויבט. זייער אפט אזא געפיל האב איך, דערמאנט ער זיך אליין, אפשר

און דאך איבערצייגט מען זיך ווען מען טראכט טיפער אריין אין דעם אז פאעזיע האט יא א געוואלדיגן כח. ערשט מיט א טאג צוריק האבן מיר גערעדט מיט סוצקעווערן, און ער האט געזאגט ווידער דאס זעלבע, זיך אליין צו איבערצייגן, זיך אליין צו איבערצייגן אז ס'איז נישט בלויז פאנאטיזם דאס וועגן פאעזיע. און איך האב געוואלט אנטקעגן שטעלן, און פלוצלינג האב איך מיך דערמאנט, גאר די קרישמע דערמאנט, און איך האב אביסל פון דעם פארגעדענקט, בשם אדוני אלהי ישראל מימיני מיכאל ומשמאלי גבריאל ומלפני אוריאל ומאחורי רפאל ועל ראשי שכינת אל.

דאס רעאלע ווערט לעגענדע און דאס לעגענדארע באקומט פולסטע בירגעררעכט, און דעם קינד'ס צעפיבערטע פאנטאזיע אין דעם ווייסן מלכות אין וועלכן עס וואנדערט ארום מיט זיין קירגיזישן חבר'ל טשאנגורי, לייענט ער די סימנים לאפעס וואס א חיה האט פארזייט ווי רויזן אינעם שניי. די סימנים לאפעס פון א חיה. וואָס אַ חיה האָט פֿאַרזייט ווי רויזן אינעם שניי. איר דאַרפֿט זיך לאַנג אַרײַנטראַכטן כּדי דאָס בילד צו דערזען. אויב איר געדענקט, די סימנים, לאַפּעס פֿון אַ חיה אין שניי זענען טאַקע אַזוי ווי איבערגעקערטע רויזן. סוצקעווער האָט עס דערזען, קיינער האָט עס ביז אים נישט דערזען. און פֿון יענעם פֿאַרשנייטן כוטער, ווי עס איז אויסגעגאַנגען זײַן יונגער טאַטע, האָט אים די השגחה געפֿירט אין פֿײַער-וואָגן

און דאס זענען ווערטער וואס עס איז כדאי זיי צו געדענקען ווייל זיי זאגן קורץ און פונדאמענטאל. מיר וועלן יעצט זאגן מי... ווי גייט עס דארטן? מימיני מיכאל וועלן מיר יעצט זאגן מימיני אברהם משה פוקס, זייער א בארימטער פראזע שרייבער, ער לעבט אין מדינת ישראל, און ער האט אריינגעשריבן עטליכע שטארק מארקאנטע אויסגעשפראכענע ווערטער וועגן סוצקעווער. ער זאגט, זיין גייסט ווערט באווירקט פון די סאמע געווענליכע אביעקטן בעת דער טאג-טעגליכער באגעגעניש, ווי א בוים, א שטיין, א פארבייגייער, א לאנדשאפט,

ברודער, אויך א טויטער וויל נישט זיין קיין ארעסטאנט, און איך ווער א האק וואו אלע פינסטערנישן בלאנקען אויסצולייזן טויטע פון דעם פלאנקען פון דער וואנט. מיר דאכט, זאגט אברהם משה פוקס, אז אין אט דעם קורצן ליד איז מייסטעריש אויסגעדריקט די גרונט אידעע פון סוצקעווער'ס גאנצער שאפונג.

אין פארלויף פון דעם פארמעסט-געיעג הייבן אן אויפצושטיין דיכטערס מיט כל-ערליי מעלות, און אמאל אפילו באדייטנדיקע, אלערליי ריטעם-קינסטלערס, גראם-מייסטערס, אינהאלט-האבערס, געפיל-באהארצטע, בילדערעשקייט-רייכע, אידעען-פולע, שליחות-אנגעלאדענע, לשון-שפע-מאגנאטן,

דארט איז פארהאנען א זעקס שורה'דיג ליד, דאס ליד רופט זיך א מענטשנפרעסער, דאס ניי געבוירענע ביים שכן, ס'ערשטע מאל אין וויגל, געדענקט נאך פון גן עדן צייט א זמר'ל א ניגל, מיין טאכטער גאנצע פינף יאר אלט איז נייגעריג מקנא

א קינד האט געזאגט א ווארט, צופעליג האט עס מיר סוצקעווער אמאל דערציילט, נאך איידער ער האט דאס ליד געשריבן, און עס איז אזוי אנדערשדיג אריגינעל, אז עס האט סוף כל סוף געמוזט טיף איבערגעלעבט ווערן, און אריינגעגלידערט, אריינגעלידערט, אין סוצקעווער'ס לידער אוצר. אריגינעלקייט איז א מוז זאך, מיר האבן דאך, מיט א בלעטל פריער, זיך אליין געפרעגט און זיך אליין געענפערט,

איז זי אפשר אויך א מוז זאך ביי א דיכטער פון גרויסער סטאטור? כ'האב שוין מורא צו ענטפערן אז נישט, אפשר וועלן מיר זיך אליין אפאר צענדליג שורות ווייטער דערשרייבן אז יא. נאר יא צי נישט מוז זאך, לאמיר זאגן אפאר ווערטער וועגן סוצקעווער'ס איינמאליגקייט און מיט דעם פארענדיגן. מיר האבן אינזינען זיין געהיימשטאט, מיר האבן אינזינען זיין אין מדבר סיני.

ווען זי קומט, נאָר קומען קומט זי פֿון דרויסן, פֿון די טיפֿענישן פֿון גיהנום, פֿון די הייכן פֿון הימל, פֿון די ווייטענישן פֿון דער געשיכטע פֿון דער וועלט, פֿון דער מענטשהייט, פֿון אייגענעם פֿאָלק. סוצקעווערס געהיימשטאָט איז אַ פּאָעמע וועגן אַ מנין ייִדן וואָס זענען אַרונטער אין די קאַנאַלן פֿון עיר ואם בישראל ווילנע, ירושלים דליטא, און דאָרט איבערגעדויערט דעם חורבן, דאָרט איבערגעלעבט אַ פּסח, דאָרט געפּראַוועט סדרים, געטרונקען וויין אויף קידוש,

איינמאליגער איינמאליגער, דריי מאל האב איך דאס ווארט איבערגע'חזר'ט.
טייערע חבר פארשטייער פון מיין לאנד סעלא, מיין ליבהארציגער בעל יובל, וואונדערליכער מענטש און חבר און פאעט מלך ראוויטש, ליבער און געשעצטער חבר לויטער, פריידקע, און אייך אלע, גוט צו זיין מיט אייך, און גוט זיך ווידער צו באגעגענען. דער מיין פון מיין היינטיגן רעפעראט איז אויפצולעבן אין ווארט מיינע פארשניטענע חברים

האט געהאט זלמן רייזענס אן איבערשריפט, דער אריינמארש פון יונג ווילנע אין דער אידישער ליטעראטור. און ס'איז באמת געווען אן אריינמארש. בכל תפוצות ישראל האט אפגעהילכט זיין פרישער האפערדיגער ריטעם. משה קולבאק, אונזער גרויסער בן עיר,

אימהדיקער שטומקייט. קיינער פון מיינע טויטע חברים איז ניט געשטאָרבן אויף אַן אייגן געלעגער. איטלעכער האָט זיך געפרייט מיט גאָטס וועלט, ניט מער ווי אַ יאָר דרייסיק. ווען זיין טאַלאַנט איז געוואָרן צייטיק, האָט זיך אָפּגעטאָן פון אים די צייט. דער שניפּאָשיקער גאון ר' מאיר באַסין האָט געהאַט אַן איינציקן זון, משה, אַ הויכער, אַ מאָגערער, מיט אַ פּנים פֿון מאַטן העלפֿאַנדביין. פּלוצעם אין דער ישיבֿה האָט דער האַר פֿון פּאָעזיע אים באַרירט מיט אַ פֿליגל, און אַז משה איז פֿון דאָרט אַנטלאָפֿן, צו זיין נייער אויסטערלישער בענקשאפט האט זיך צווישן אים און זיין טאטן געשטעלט א שטורעם. דאס הויז פון דער משפחה באסין האט זיך געפונען גאר נאענט פון מיין ביידעם שטיבל, אויף דער אנדער זייט טראטואר. פון מיין באלקאן, וואס איז געהאנגען אויף שפינוועבס, פלעג איך אים אפט זען פארביישוועבן ווי א גייסט.

ס'ווערט א בהלה. דרייסטע שווימערס פונעם ברעג ווארפן זיך אין טייך צו ראטעווען דעם זעלבסטמערדער. אין א קורצער צייט ארום ציט מען אים ארויס פון וואסער. איך לויף צו א דערשראקענער. ס'איז ער, דער בלאנדזשענדיקער גייסט משה באסין. נאר זיין גייסט איז שוין אין אים ניט פאראן.

פון אט דעם אויג בליצט ארויס א טראפן בלוט, פונעם אנדערן גיסן זיך טרערן. אין דעם אריינמארש פון יונג ווילנע זענען פארעפנטליכט משה באסינ'ס דריי לידער. ביי זיין לעבן האט ער ניט געזען קיין געדרוקטע שורה. די דריי אנהייבערישע לידער זיינען מסתמא אלץ וואס איז איבערגעבליבן נאכן טראגישן דיכטער. אט איז איינס פון די דריי לידער. אין פעלד, אין ברייטן פעלד, וואלט איך וועלן וואקסן ווי דער בוים, אט ווי דער בוים. פריי פון קומער און פון זארגן, ווי דער בוים, אט ווי דער בוים. איך ווייס, די זון גייט אויף פרימארגן. וואס מער האב איך צו קלערן? ווי דער בוים אט ווי דער בוים מיין שאטן לענגער ווערט, נאכט באלד וועט ווערן. הענעך סולאווייטשיק וואלט זיכער אויסגעוואקסן צו איינעם פון אונזערע שטארקסטע פראזאייקער. ס'האט געיאירט אין אים די גבורה פון א רעימאנד.

זומער צייט פלעגט ער זיך אויפהאלטן ביי סאדאווניקעס אויפקלייבן אויבס אין סעדער, און ווינטער צייט פלעגט ער ארומוואנדערן איבער ווייסרוסישע דערפער און איינהאנדלען און פארקויפן קעלבלעך. אויף איינעם פון אונזערע ליטערארישע אוונטן אין דער רעאלגימנאזיע האט ער זיך אריינגעלאזן אין זאל גלייך פון דארף אין הויכע שטיוול, א קורצן פעלצל און מיט א שווערן זאק אויף דער פלייצע. ס'איז געווען ווינטער. זיינע שטעכיקע וואנצעס באצעפלט מיט אייז. ער איז ארויף אויף דער בינע, ארונטערגעווארפן דעם זאק אונטערן טיש און זיך אוועקגעזעצט. אז ס'איז געקומען זיין ריי אויפצוטרעטן. האָט ער זיך וואויל-יונגעריש אָנגעלענט אויפן ראַנד פון טיש און מיט אַ קול, ווי די הוילעניש פון אַ הונגעריקער חיה, געלייענט אויסנווייניק אַ דערציילונג. ס'איז געווען אַ מעשה וועגן אַ פּויער, וואָס דערהרגעט מיט אַ האַק אַ יונגן פּרץ, ווייל יענער האָט זיך געטשעפּעט צום פּויערס אַ מיידל.

האָט אַרויסגעפֿלעצט פֿון אונטערן טיש אַ שוואַרצער בלוטשטראָם און אַראָפּגענידערט אונטן צווישן עולם. אין זאַל איז געוואָרן אַ מהומה. מע האָט אָנגעהויבן שפּרינגען פֿון די שטולן. אַנדערע האָבן געמיינט, אַז ס'איז דאָס בלוט פֿונעם דערמאָרדעטן פּרץ, וועמען הילל סאָלאָווייטשיק האָט געבראַכט אין זאַק. אַרויסגעוויזן האָט זיך אַזאַ מעשׂה, קין פּרץ איז אין זאַק ניט געלעגן. נאָר סאָלאָווייטשיק האָט אין אים געבראַכט פֿון אַ דאָרף עטלעכע קעלבערנע קעפּלעך. פֿריִער זענען זיי געווען פֿאַרפֿראָרן, אָבער אין דער זאַלוואַרעמקייט איז דער אײַז אָפּגעגאַנגען, און דאָס קעלבערנע בלוט האָט זיך אַוועקגעלאָזט שפּאַצירן איבערן זאַל, גראָד דעמאָלט, ווען דער שרײַבער האָט געהאַלטן אין שילדערן די מאָרד-סצענע. קען נאָך זײַן אַ בולטערע אילוסטראַציע צו אַ קונסטווערק.

א הילצענע קוליע-פוס, אן ארויסגערונען אויג, פון וועלכן ס'האט זיך איבערן פנים אראפגעצייכנט א רויט נאס טרערנדיק רינשטאקל ביז אין דער געלער הארטער בארד אריין. א דריי-פינגערדיקע האנט, אן ענליכע צו א האלב פארקרעמפטער פויסט, אין א לעדערן בייטל אויפן האלז, צוויי גילדענע ציין,

נאכדעם ווי מען האט אים דארט ווארעם אויפגענומען און זיינע עטליכע דערציילונגען זענען פארעפנטליכט געווארן אין מינסקער שטערן, איז ער אין נײַנצן זיבן און דרײַסיק ארעסטירט געווארן און ער האט אויסגעהויכט זיין אטעם אין א סיבירער טייגע. ווער האט געהערט פון אייך א נאמען משה יצחק בארג?

איז געווען דער טראגישסטער פאעט אין אונזער גרופע. ער האט געוואוינט אין א קעלער אויף ניקאלאיווסקע געסל, אייניגע טריט פון דער מאך באוואקסענע כאטע וואו ס'איז געבוירן מאטקע חבד. אבער פארבראכט האט ער גאנץ אפט אין די משוגעים הייזער אויף אנטאקאל און ניי וויליקע. זיין מיידל ראסקע פון גלעזער גאס פלעגט דארט נעכטיגן פאר די פארהאקטע טויערן, אבי צו כאפן א בליק אויף איר געליבטן און געאכפערטן פאעט. מ'האט דערציילט אז ווען משה איצקא איז געווען א צען יעריג אינגל האט ער זיך געהאדעוועט ביי א קרוב א שוחט. איינמאל איז ער מיטגעפארן מיטן קרוב אין א דארף צו קוילען אן אקס. איידער דער שוחט האט זיך אויסגעקליבן צו טאן זיין מלאכה, האט דער צוקונפטיגער פאעט באשלאסן אויסצולערנען דעם אקס צו רעדן אידיש. אבער דער אקס האט קענטיג געהאט א שווערן קאפ, און אנשטאט אפצודאנקען זיין רבי'ן, האט ער אים א נעם געטאן אויפן הארן און אריבערגעווארפן א פלאנקען. דער הארן האט אבער אויך צעשעדיגט דעם אינגל'ס נשמה. און זיין קויל און זיין קול איז אין זיין קול איז געבליבן שטעקן די הייזעריגע כארכלעניש פונעם אקס. משה איצקע פלעגט שרייבן אויף הערינג פאפיר מיט א געלן כעמישן בלייער. זיין היעראגליפן שריפט האט קיינער ניט געקענט דעשיפרירן.

דאָס זענען געווען די אַלטע הענגענדיקע טאַפּעטן, אָנגעקלעפּטע איינס איבערן אַנדערן אין משך פֿון דורות. מחמת דעם האָט זײַן קעלער תּמיד געביטן זײַן קאָליר. איך געדענק ווי משה-איצקע איז געקומען אין אַ שבת פֿאַרטאָג, שבת פֿאַרמיטיק, אויף אַ באַגעגעניש פֿון די יונג-ווילנער אין שטוב פֿון אונדזער חבֿר דעם מאָלער בענציע מיכטאָם, מיט אַ צונויפֿגעדרייטער מגילה פֿון בלויען טאַפּעטן-פּאַפּיר אונטערן אָרעם. ער האָט זי שטאָלץ פֿונאַנדערגעוויקלט, ווי אַ רוימישער הערשער, און מיט זײַן כאָרכלדיקן קול פֿאָרגעלייענט פֿון איר אַן אויסגעשטעפּטע פּאָעמע. אָפּגעריסענע שורות פֿונעם פּאָעטס מויל זײַנען געבליבן שטעקן אין מײַן זיכּרון. שוין נאַכט אויף הונגעריקן מאָגן.

גארנישט שרעקליך, קריגסט פאר מינץ די גאנצע גאב, א גילדן, א גילדן, א גילדן. זיין מיידל ראסקע האט אים ממש פארגעטערט. דערביי האט זי אבער פאר אים אויך מורא געהאט, און אפט א פאראקשנטע ניט וועלן אראפנידערן אין זיין קעלער, דעמאלט פלעגט משה איצקע פון אינעווייניק צו איר ארויפזינגען, לאַך ניט, מיידל, ווײַז ניט דײַנע ציינער, קום זיך קושן! און זי פֿון אויבן פֿלעגט אים ענטפֿערן מיט אַ גראַם, אַך, דו געמיינער! אין אָרעמען קעלער האָט משה-איצקע אַרײַנגענומען אַ הינטל, וואָס ער האָט אויסגעקויפֿט בײַ אַ היצל פֿאַר צוויי זלאָטעס. דער הינטל האָט געוואוינט אונטערן שטעפּמאַשין אין אַ בודקע. מאַכט זיך אַזאַ מעשׂה. געקומען אַ מאָל אַהיים האָט זיך דער פּאָעט געכאַפּט, אַז אין צווישנצייט איז פֿאַרשוווּנדן פֿונעם קעלער זײַנע אַן אויסגעשטעפּטע פּאָעמע, ניט אַנדערש, דער הינטל האָט עס אויפֿגעגעסן. משה-איצקע איז אַרײַן אין אַזאַ גרימצאָרן, אַז ער האָט דערהרגעט זײַן הינטל און אַרומגעזוכט אינעם אינגעווייד די פֿאַרשוווּנדענע פּאָעמע. צי ער האָט טאַקע זײַן קונסטווערק געפֿונען, וועט שוין בלײַבן אַ סוד פֿאַר דער געשיכטע. איך קען בלויז באשטעטיגן אז פונעם הינטל'ס פעל האט דער פאעט זיך אויפגענייט א היטל. בעת הערץ גראסבארד האט אין די אנהייב דרייסיגער יארן געגעבן אין ווילנע זיינע ווארט קאנצערטן, האט משה איצקע אים געבראכט זיינע כתבים אויף מבינות. זיי האבן געמאכט אויף גראסבארד'ן א שטארקן איינדרוק מיט זייער הייסבלוטיגער עכטקייט,

וואס משה בראדערזאן האט איבערגעדרוקט אין זיינער א לאדזשער צייטונג. לאמיר אויך דערציילן וועגן איינער פון מיינע טשיקאווע באגעגענישן מיט משה איצקען. ס'איז געווען פסח צייט נײַנצן נײַן און דרײַסיק. ער קומט פלוצים אריין אין מיין בוידעם שטיבל אויף שניפעשיק, און אן א גוט מארגן, פון דעם האט ער נישט געהאלטן, טוט ער א זאג, דו וויישט אנשטאט א סמך פלעגט ער אויסבורטשען א שין, איך וועל לעבן אייביג? כ'האב אים אנגעקוקט און געטראכט, עפעס איז ווידער מיט אים ניט גלאטיג. ער האט געלייענט מיינע געדאנקען און באקרעפטיגט זיין זאג אויספירליכער. יע, אט אזוי ווי דו קוקסט מיך אן, אין דער זעלבער מארינארקע,

און דאס זענען משה רבינו, נאפאלעאן און דאסטאיעווסקי, האב איך געפרואווט א האר אראפדינגען פון זיין אייביגקייט. הער זיך איין, לאמיר אפילו נעמען דעם גרעסטן נביא, משה רבינו האט באפרייט די אידן פון דער קנעכטשאפט, גערעדט מיט גאט ווי איך איצטער מיט דיר, א תורה אונז געגעבן, און האט אזוי ניט געוואלט שטארבן. אבער ס'האט נישט געהאלפן. מען ווייס אפילו נישט וואו ס'געפינט זיך זיין קבר. נו, דיין נאפאלעאן. די וועלט איז געלעגן ביי זיינע פיס. ס'האט אויך נישט געהאלפן. האט זיך נישט ארויסגעדרייט. און דער דריטער, דאסטאיעווסקי, וואס וועגן זיין ברידער קאראמאזאוו האסטו מיר אמאל געזאגט אז מען דארף עס אריינשטעלן אין תנך. ער דיין גרעסטער שרייבער

האט ער געטאן צו מיר א כארכל, איינער קען זיך דורכרייסן? און ער האט מסתמא אין דעם געגלייבט אויך דעמאלט ווען ער איז געשטאנען ביים ריזן קבר אין פאנאר, איידער א דייטשע קויל האט דורכגעלעכערט זיין אייביגקייט. ביי די אָזערעס פֿונעם שטעטל טראָק, צווישן ציגיינער און קאַראַיִמער, האָט זיך אויפֿגעהאָדעוועט שמשון קאַהאַן. ער האָט זיך דאָרט אויסגעלערנט ציגיינעריש, און שפּעטער, אין ווילנע, ווען ער איז געוואָרן אַ פּאָעט, איבערגעזעצט אין אידיש ציגיינערישע פאלקסלידער און באזונגען אין א שיינער פאעמע געדרוקט אין צוקונפט דעם וואנדערנדיגן שטאם. זיינע אריגינעלע לידער צייכען זיך אויס מיט א קלאסישער פארעם און ריינעם מוזיקאלישן אפגעהיטענעם לשון. ער האט אויך געשריבן משלים, פאראדיעס און רעפארטאזשן וועגן אלט ווילנע וואס זענען אמת'ע קונסטווערק. זיינע א פשוט'ע צייטונגס כראניק אין טאג וואו ער איז יונג געווארן א שטענדיגער מיטארבעטער, האט זיך אפט געלייענט ווי א קינסטלערישע הומארעסקע. מאקס וויינרייך האט זיך בשעתו אויסגעדריקט אז שמשון קאהן איז דער בעסטער אידישער זשורנאליסט. אויסגעבונדן מיט דער ווילנער אונטערוועלט. צוליב שפראכיקער און פאלקלאריסטישער פאראינטערעסירונג, האט זיך קיינער מיט אים ניט געקענט פארגלייכן אין קענען איר גנבים לשון און אין טונקעלן לעבנסשטייגער. דער בארימטער זעלקע חנה-באבקעס האט אים אמאל גערופן צו זיין א בורר מיט זיינעם א שונא. אויך די גאלדענע פאן פון נאוועגאראד, אויב זי וויל נאר געדענקען, האט געהאט פאר אים אפשיי. אבער ניט יעדער גנב האט געהאט ביי אים מזל. ווען דער בארימטער אורקע נאכאלניק האט אנגעשריבן אין טורמע א בוך ווי אזוי ער איז געווארן א גנב, און דאס בוך איז געווארן אין פוילן א סענסאציע, האט אים שמשון קאהן פארשטערט די שמחה און דעם בוך אראפגעריסן. פאר אזא אבידע האט דער גנב שרייבער אורקע נאכאלניק

איז ער געווען דער וועלטלעכסטער צווישן אונז אלע. ער האט מיט זיך פארגעשטעלט דעם קלאסישן טיפ פון א אידישיסט. זיין בלייכן צארטן פנים באשאטנט פון א טונקל בלאנדע פאעטישער טשופרינע, פלעגט ער תמיד האלטן גוטמוטיג פארריסן. ער האט ליב געהאט צו פאראדירן אין גלאנציגע שטיוועלעך,

אדער ביידע קומען צו אים אין זיין ציגיינער מלוכה, אדער ער באפרייט זיין טאכטער. אז מאריא קוויעק א באגאסענע מיט טרערן האט זיך מיט אים געזעגנט, איז שמשון קאהן פון בענקשאפט קראנק געווארן. שפעטער האט ער חתונה געהאט מיט א שיין ליכטיג ווילנער מיידל פון מיין גאס ניוסקע ראבין, אן אייניקל פון פאפולערן פאלקסשרייבער אלפעס.

װי געצױגן פֿון זילבערנע פֿלײטן, פֿון דעם הימל בלאָ, איבער װאַסער גרין, אױף די סאַמעטענע בעטן. זיצט אין גאָרטן אַנאַניע דער קאַראַיִם, צו דער ערד דעם קאָפּ געבױגן, און ער קוקט, װי די אוגערקעס װאַקסן פֿאַר אים, ממש פֿאַר די אױגן. גײט משה-מענדע אין גאָרטן אַרױס,

קריכט דער ציגיינער גנב'ענען היי אויף א פויערשן הויכן בוידעם, זעט ער אין גערטנער שאטנס צוויי, טאנצן ארום ווי די שדים. זעצט ער זיך גיך אויף זיין גרויען גריי, גריי אויף ציגיינעריש א פערד, זעצט ער זיך גיך אויף זיין גרויען גריי און ער יאגט צו זיינע געצעלטן. קוקט די לבנה אויף אלעמען דריי און שווימט אפ צו די ווייטע וועלטן. אין נײַנצן נײַן און דרײַסיק האט שמשון קאהן צוגעגרייט צום דרוק א באנד איבערזעצונגען פון ציגיינערשע פאלקסלידער. דאס בוך האט געדארפט הייסן גילדענע פאדקעוועס. כ'בין א שווארצער און א שמוציגער, אבער ליב מיך שטארק, ווייל עס שיקט מיך צו דער אייבערשטער מזל אויפן מארק. וואלט געווען א זיידן גארטעלע אויף דעם שווארצן יאט, וואלט אים דאן דאס שיינע מיידעלע זיכער ליב געהאט. דאס איז איין איבערגעזעצט ציגיינער ליד פון שמשון קאהן'ס בוך אין כתב יד, גילדענע פאטקעוועס. די פאטקעוועס פון די דייטשע שטיוואלעס האבן אבער צעטראטן סיי אים סיי זיינע לידער סיי זייער אילוסטראטאר בענציע מיכטאם. אויף טאטערשע גאס ביי זיין טאטן דעם טויבן גלעזער האט געוואוינט אונזער פראזאייקער משה לעווין. אויך משה איז געווען שטומפיג אויפן געהער,

געשריבן אין א ווארעמער, אין א ווארעמען, פאלקסטימלעכן טאן. זיין ארט ווי א דערציילער נעסטיגט ערגעץ צווישן אברהם רעזין און דוד בערגעסאן. ער איז אבער דורך און דורך ווילנעריש אין זיין לשון, שטייגער-שילדערונג און איידעלן הומאר, און מען קאן אים מיט קיינעם ניט פארבייטן.

א שווארץ וועסטל, א גרוי העמד, א קליין קעפל, גרויע באקן אנגעשטאכן מיט ווייסע הערלעך ווי שפילקעס, אויגן טיף פארשטעקטע אין קאפ, פון ווייטן א בלוילעכע מאסקע. בעלע, א הויכע טרוקענע אידענע, א קאפ גרויע צעלאזטע האר וואס זענען צוגעקלעבט צום שווייסיגן שטערן ווי מיט קלעי.

ס'איז א מעשה וועגן א ווילנער שניידער און זיין ווייב, וואס זייער זון שטודירט אין פראנקרייך. דער זון שרייבט זיי אז ער איז קראנק אויף געלזוכט. די פארקלעמטע מאמע זוכט א מיטל ווי אזוי אים צו העלפן. זי דערמאנט זיך וועגן א באבסקע רפואה וואס זי האט טאקע געהערט פון איר באבען, אז מען קנעט אריין זייט מוחל לייז אין א בולקע, און דער חולה אויף געלזוכט עסט זי אויף, ווערט ער געראטעוועט. קורץ, ווייט זוכן די געטליכע רפואה דארף זי נישט. די דערפרייטע מאמע קנעט אריין אין א טייג די היימישע אומהיימליכע געסט, באקט אויס א געראטענע ווייסע בולקע און שיקט זי אריבער דורך פאסט צום טייערן איינציגן זון אין דער שטאט קאן, וואו ער האלט ביים ענדיגן א דארטיגן אוניווערסיטעט. אין א ווארעמען בריוו האט יוסף אפאטאשו זייער געלויבט אט די דערציילונג. ער האט געפונען אין איר אריגינעלן קינסטלערישן איינפאל, פיינע מעשה'דיגקייט און עכטן סטיל. משה לעווין האט תמיד ארומגעטראגן מיט זיך דעם בריוו ווי א קמיע, צו פארזיסן א קאפל זיין ביטערע טויבקייט. דער גוטער אָפּרוף וועגן זײַן פֿרילינג אין קעלערשטוב האָט אים שטאַרק דערמונטערט. ער האָט זיך פֿאַרמאָסטן אויף אַ ראָמאַן און האָט אָנגעשריבן אַ דראַמע אונטערן נאָמען דאָס פֿאַרנומענע אָרט. זײַן טאַטע און זײַן ברודער איצקע זײַנען געווען גלעזער. און כאָטש מײַן חבֿר משה לעווין האָט שוין לאַנג בײַ גלעזערײַ ניט געאַרבעט, האט זיך מיר אלץ געדוכט אז ער טראגט אונטערן ארעם א גרויסע דורכזיכטיגע גלאז, און כ'האב עפעס מורא געהאט צו אים זיך צו דערנענטערן. ווען דער אַכצן ניינצן יעריגער לייזער וואלף האט אפגעדרוקט אין ווילנער טאג זיינע דריי גרעסערע לידער די בולוואנסקע מויד, ווילנער שולהויף און דער פראנט, איז דער באוואוסטער ליטעראטור קריטיקער מאקס עריק שטארק פון זיי נתפעל געווארן. אויף א לעקציע אין דער רעאלגימנאזיע האט ער די לידער פארגעלייענט פאר זיינע תלמידים, אנאליזירט די פרישע שפראך, זיך געקוויקט מיט דער פיינער בליציגער סאטירע, מיט די נייע אימאזשן, און געהאט די דרייסטקייט צו זאגן אז מיט אט די דריי לידער האט לייזער וואלף איבערגעשטיגן דעם פאעט משה לייב האלפערין

אין משך פון זיין קורצן לעבן איז ער געווארן אזא לידער מאגנאט וואס איז איינציג אין דער אידישער ליטעראטור. מען האלט אז יוד יוד סיגאל איז געווען ביי אונז דער פראדוקטיווסטער פאעט, אבער צו לייזער וואלף'ן קומט עס ניט. איך קען עדות זאגן אז ביזן יאר נײַנצן נײַן און דרײַסיק האט ער א חוץ א פֿינף טויזנט לידער און פאעמעס אויך אנגעשריבן, ווי ווייט איך קען זיך דערמאנען, ארום א פערציג דראמעס, קאמעדיעס און דראמאטישע פאעמעס, א צען ראמאנען, א פינף הונדערט דערציילונגען, עטליכע דיקע ברוליאנען מיט אפאריזמען, און אויב דאס איז ווינציג, האט ער נאך אויסגעפונען אן אייגענע שפראך, א וועלט שפראך, און געשיקט דעם פראיעקט אין ייווא אריין אפצודרוקן אין די ייווא בלעטער. ער האט אויך אנגעשריבן א סעריע לידער אין אכט שפראכן, אידיש, העברעיש, פויליש, רוסיש, ענגליש, פראנצייזיש, עספעראנטא און דייטש, וואס ער האט פארגעליינט צו דער שטוינונג פון געפאקטן זאל אויף א ליטערארישן אווענט פון יונג ווילנע. זומער נײַנצן דרײַסיק, האט דער פאעט אריינגעשיקט א בריוו אין טאג מיטן ווייטערדיגן אינהאלט. חשוב'ער רעדאקטאר זלמן רייזען, איך בעט אפדרוקן אין אייער צייטונג אז איך, לייזער וואלף, האב געשלאגן דעם וועלט רעקארד פון לידער שרייבן. אין משך פון חודש יוני האב איך אנגעשריבן טויזנט און איין ליד. אין רעדאקציע איז געווארן א טומל. זלמן רייזען האט געהאט אן ערנסטן פארדאכט אז זיין ליבלינג פאעט איז עפעס ניט מיט אלעמען. ער האט געשיקט זיין מיטארבעטער שמשון קאהן אויסצופארשן די זאך. אויפן וועג צו לעיזער וואלפן איז קאהן פריער אריין צו מיר. איך האב געוואוינט אויף דער זעלבער גאס, אייניקע שטיבער נענטער. קאהן איז געווען בלייך און דערשראקן. ער האט גלייך א פרעג געטאן, האסט עפעס געהערט וועגן לעיזער וואלפן? וואס איז געשען? איך מיין ער איז אין שטוב, ווו. מיט א שעה צוריק האבן מיר ביידע געשפילט אין פוטבאל. מיר זענען אריבער צו לייזער וואלפן. אין א האלב טונקעלן צימער איז געזעסן אונזער פאעט, אין קורצע ספארט הויזן, און אויף א לאנגן שמאלן בויגן פאפיר, אריבערגעראלט איבערן טיש, האט ער רואיג פאראייביקט זיינע פאנטאזיעס. דערביי זענען געלעגן צענדליקער שוין פארשריבענע בייגנס.